זאגט די הייליגע גמרא, ס'האלט מיר דף יג עמוד א', ס'האמיר אנגעהויבן נעכטן די צווייטע פרק, ס'האלט מיר צוויי שורות פון אונטן. תנו רבנן, האבן די רבנים געלערנט, והיו, האבן געלערנט אין א ברייתא, והיו, פון דעם לערן איך ארויס שלא יקרא למפרע, ס'האמיר שוין געהאט די דרשה אויבן נעכטן, הדברים על לבבך, דרשן איך א נייע דרשה, יכול תהא כל הפרשה צריכה כוונה. אז א מענטש דארף אינזין האבן די פירוש המילות דורכאויס די גאנצע פרשה, תלמוד לומר האלה, קומט די פסוק זאגן והיו הדברים האלה אז עד כאן צריכה כוונה, ביז דא דארף איך האבן כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה. סאו קודם כל איז דא דא א מחלוקת רשי און תוספות, דער עולם קען אריינקוקן די לעצטע רשי, זאגט רשי אז עד כאן גייט מיינען על לבבך, ביז די ווערטער פון על לבבך, ביז דא דארף איך האבן א כוונה לויט די ברייתא, און תוספות זאגט אז ס'גייט ארויף ביז בכל מאודך, פשט איז די ערשטע צוויי פסוקים כ'האב שמע, נו, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך וואס ענדיגט זיך ביי די ווערטער בכל מאודך, און תוס' זאגט ששני פסוקים אלו מדברים בייחוד ה' באהבתו וביראתו אז דארט איז די וויכטיגסטע צו האבן כוונה, דארט שטעלט די פסוק אוועק שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ואהבת את ה', און נאכדעם זאגט שוין די תורה כ'וויל אז והיו הדברים האלה די אלע זאכן זאלסטו חזר'ן און געדענקן און לעבן דערמיט, אבער ווען איך שטעל אוועק וואס עס דארף זיין איז עס אין די ערשטע צוויי פסוקים. הרב לאנדא האט זייער שיין מסביר געווען. אז אונז האבן נעכטן געהאט איין שמועס, אונז האבן געהאט א שמועס וועגן מצוות צריכות כוונה, וואס מיינט מצוות צריכות כוונה? צו בשעת איך טו די מצוה דארף איך מכוון זיין לשם השם, אז איך טו די מצוה, איך טו די מעשה, איך טו, איך שאקל לולב, פארוואס שאקל איך לולב? סתם ווייל איך וויל טון די מעשה? אדער ניין איך טו עס ווייל ס'איז דא א מצוה פון שאקלען לולב? דאס איז די מחלוקת צו מצוות צריכות כוונה אדער אין צריכות כוונה. ווען אונז האבן דא א שאלה פון כוונה, רעדט מען אינגאנצן עפעס אנדערש, ווייל ווען מ'רעדט פון קריאת שמע, איז די איז די מעשה המצוה איז די כוונה, דארט ווי ס'פאדערט זיך כוונה גייט דאס זיין די מעשה המצוה, ווילאנג איך בין נישט מכוון יחוד ה' און און יראת ה' האב איך נישט געטון די פעולה, איך האב נישט געטון די שאקלען לולב. מילא גיימער דא האבן א שמועס, אונז גיימער דא האבן זיבן שיטות שטייט אויף מיין צעטל, ביז וואו איך דארף האבן די עיקר כוונה אז איך זאל האבן געטון די מעשה המצוה פון קבלת עול מלכות שמים, אז איך זאל האבן יוצא געווען און ביז ווי ס'פאדערט זיך די כוונה. מכאן ואילך אין צריכה כוונה. דברי ר' אליעזר, ס'האמער שוין די ערשטע שיטה, די ערשטע שיטה איז אדער ביז בכל מאודך אדער ביז על לבביך, על כל פנים ערגעץ ווי אריין אין די ערשטע פרשה, ביז דארט דארף איך האבן כוונה. אמר לו רבי עקיבא, הרי הוא אומר אשר אנכי מצווך היום על לבביך, ווי פון תוספות זעהט אויס אז אשר אנכי מצווך איז א לשון הווה, אז איך האלט דיך נאך יעצט אינמיטן מכוון זיין דאס וואס דארף זיין, על לבביך, מילא רבי עקיבא לערנט אז ס'גייט ארויף אויף די גאנצע פרשה, אשר אנכי מצווך, אלעס וואס איך זאג דיר דא, פאדערט זיך זאל זיין מיט א כוונה, זאל זיין על לבביך, מכאן אתה לומד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה, האלט מען ביי שיטה צוויי, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרבי עקיבא, אז אונז פסק'ן מיר ווי די צווייטע שיטה, אז כ'דארף כוונה. דורכאויס די גאנצע ערשטע פרשה, איכא דמתני לה אהא, דאס וואס אונז האבן א הלכה פון רבי יוחנן, איז געזאגט געווארן אויף א אנדערע ברייתא, דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא, הקורא את שמע, איינער וואס ליינט קריאת שמע צריך שיכוון את לבו, דארף מכוון זיין, דארף מכוון זיין די פירוש המילות, און ווי אונז וועלן יעצט לערנען, גייט לויט דער תנא קמא, גייט עס ארויף אויף ביידע פרשיות, סיי שמע, סיי והיה אם שמוע, שמועס איז ש ס, הקורא את שמע, איינער וואס ליינט קריאת שמע, שמע והיה אם שמוע, וואס זענען מעיקרא דדינא, דארף זיין די גאנצע כוונה, רבי אחא משום רבי יהודה אומר כיוון שכיוון לבו בפרק ראשון שוב אינו צריך, איינמאל ער האט מכוון געווען ביי די ערשטע פרשה וואס דאס איז שמע שוב אינו צריך דארף ער שוין נישט קיין כוונה, און אויף דעם איז אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרבי אחא, סאו די רבי יוחנן איז בעצם די זעלבע הלכה, ווייל רבי עקיבא האט געזאגט איך דארף כוונה ביי פרק ראשון, און רבי אחא משום רבי יהודה זאגט אויך איך דארף כוונה ביי פרק ראשון, די שאלה איז צו איך שטעל עס איך שטעל די הלכה אויף די ברייתא צו אויף יענע ברייתא, למעשה האלט מען שוין ביי פיר שיטות, שטימט? פיר וואס איז דריי, די ערשטע איז געווען איז ביז על לבבך ווי רש"י זאגט, די צווייטע איז געווען די גאנצע פרשה, די דריטע איז געווען ביידע פרשיות, שמע, והיה אם שמוע, די פערטע גייט צוריק צו שיטת רבי עקיבא, און ער זאגט איך דארף נאר כוונה אויף די ערשטע פרשה. תני אידך, גייען מיר יעצט צו אונזער פיפטע שיטה. והיו, יעצט האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, והיו שלא יקרא למפרע, על לבבך, גייען מיר האבן א מחלוקת תנאים. רב זוטרא אומר, עד כאן מצוות כוונה, אז ביז די ערשטע פרשה, די פרשה וואו ס'שטייט על לבבך, פאדערט זיך נאר כוונה, און די גמרא פארשטייט אין די הוה אמינא, רעדט מען דא פון כוונה ממש, כוונת הלב, און איך דארף נישט ארויסזאגן די ווערטער, ס'פאדערט זיך נישט קיין קריאה, מכאן ואילך מצוות קריאה, פון דא און ווייטער, דאס הייסט די צווייטע פרשה, דארף איך האבן קריאה, איך דארף זאגן די ווערטער, אבער ס'פאדערט זיך נישט קיין כוונת הלב. רבי יאשיה אומר, לערנט פונקט פארקערט, עד כאן מצוות קריאה, אז אין די ערשטע פרשה דארף איך נאר ליינען אן קיין כוונה, מכאן ואילך, די צווייטע פרשה איז מצוות מצוות כוונה, איך דארף נאר כוונה אן קיין קריאה. פארשטייט זיך אז די גמרא גייט תיכף פרעגן, ס'איז זייער אינטערעסאנטע שיטות, פרעגט די גמרא מאי שנא, די גמרא שטעלט זיך קודם אויף רב זוטרא. מאי שנא מכאן ואילך מצוות קריאה, פארוואס זאגסטו אז אויף די צווייטע פרשה איז נאר דא א מצוות קריאה און איך דארף נישט זאגן קיין ווערט, איך דארף נישט האבן קיין כוונה, דכתיב לדבר בם, ווייל אין די צווייטע פרשה שטייט לדבר בם, הכא נמי אין די ערשטע פרשה כתיב ודברת בם, און אז ס'שטייט ודברת בם פארוואס זאגסטו מיר אין די ערשטע פרשה נאר דא א חובת כוונה, ווען די זעלבע מחייב וואס כ'האב אויף די צווייטע פרשה ארויסצוזאגן די ווערטער זאל אויך זיין א מחייב אויף די ערשטע פרשה, ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט, הכי קאמר, עד כאן מצות כוונה, רב זוטרא קריאה, רב זוטרא לערנט אז אין די ערשטע פרשה גיי איך דארפן ביידע, איך וועל דארפן סיי מכוון זיין און איך וועל דארפן סיי ארויסזאגן קלאר די ווערטער, מכאן ואילך לגבי די צווייטע פרשה איז קריאה בלא כוונה, איך דארף ארויסזאגן די ווערטער אבער איך דארף נישט מכוון זיין, סאו אונזער אונזער פיפטע שיטה וואס דאס איז. וואס דאס איז רב זוטרא איז ווייטער אין איינקלאנג מיט די שיטה פון רבי עקיבא אז די כוונה פאדערט זיך נאר אויף די ערשטע פרשה, נאר רב זוטרא שמועסט עס מער אויס אז ס'איז דא א מצות קריאה און ס'איז דא א מצות כוונה, און אויף די צווייטע פרשה דארף איך נאר קריאה און אויף די ערשטע פרשה דארף איך ביידע. פרעגט די גמרא, ומאי שנא עד כאן מצוות כוונה וקריאה דכתיב על לבבך ודברת בם, דו פארשטייסט אז אין די ערשטע פרשה דארף איך ביידע סיי כוונה און סיי קריאה, אבער און התם נמי דארט ביי די צווייטע פרשה כתיב על לבבכם שטייט דאך אויך על לבבכם, לייג עס אויף דיין הארץ, האב אין זין די פירוש המילות, זאג עס מיט כוונה. און לדבר בם, ס'שטייט אויך דיבור, פארוואס פארשטייסטו אז די צווייטע פרשה דארף איך נאר דיבור און נישט כוונה? אין אנדערע ווערטער די זעלבע דרשות וואס איך האב אויף די ערשטע פרשה אז ס'איז דא א דין קריאה כוונה זאל איך האבן אויף די צווייטע? ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה לכדרבי יצחק, די על לבבכם ווען מ'רעדט פון די צווייטע פרשה לערן איך ארויס אינגאנצן עפעס אנדערש, לכדרבי יצחק דאמר, רבי יצחק זאגט ושמתם את דברי אלה, אז דא קומט מען ארויס לערנען א ושמתם את דברי אלה און און על לבבכם קומט ארויס צו לערנען א הלכה אין הלכות תפילין, שתהא שימה כנגד הלב. יא, ס'ש די תורה זאגט אז מ'זאל לייגן תפילין אויפן יד, די יד איז זייער לאנג, ווי אויפן יד זאל איך לייגן די תפילין, לערן איך ארויס אז ס'דארף זיין דא ביי די קיבורת וואס קומט אויס כנגד הלב. און רוב מענטשן טאקע לייגן אויף די לינקע האנט קומט עס ממש אויס כנגד הלב וואס די לב איז אויף די לינקע זייט, אבער אזעלכע מענטשן ווי מיר וואס זענען געלינקטע לייגן אויף די רעכטע האנט באט מ'לייגט עס נאך אלץ דא וואס איז כנגד הלב, מילא אז איך לערן דאס ארויס בלייבט מיך נישט קיין ילפותא אז ס'איז דא א דין כוונה אויף די צווייטע פרשה. אמר מר, גייען מיר צו די זעקסטע שיטה, רבי יאשיה. אמר מר, רבי יאשיה אומר עד כאן מצוות קריאה, אז אין די ערשטע פרשה נאר דא א חובת קריאה צו זאגן די ווערטער מכאן ואילך, אויף די צווייטע פרשה איז מצוות כוונה דארף מען מכוון זיין, פרעגט די גמרא מאי שנא מכאן ואילך מצוות כוונה, פארוואס פארשטייסטו אז אין די צווייטע פרשה פאדערט זיך כוונה? א רגע. מאי שנא מכאן ואילך מצוות כוונה משום דכתיב על לבבכם, די תורה זאגט על לבבכם, וואס איז פשט איז כוונת הלב, הכא נמי כתיב על לבבך, אין די ערשטע פרשה שטייט אויך על לבבך, זאל זיין א חיוב כוונה, אויך אין די ערשטע פרשה, ענטפערט די גמרא הכי קאמר עד כאן מצות קריאה וכוונה. אין די ערשטע פרשה איז דא טאקע א חיוב פון ביידע, סיי קריאה סיי כוונה, טאקע מצד די דרשות פון על לבבך און ודברת בם, מכאן ואילך. ווען מען רעדט פון די צווייטע פרשה איז כוונה, ס'איז דא א חיוב פון כוונה, אבער בלא קריאה, ס'איז נישטא קיין חיוב פון ארויסזאגן די ווערטער, א הפלא'דיגע חידוש, פון ר' יאשיה אז ווען איך קום אן צו די פרשה פון והיה אם שמוע דארף איך שוין נישט ארויסזאגן קיין ווערטער, ס'איז בכוונת הלב אז איך טראכט עס, איך טראכט וואס שטייט אין והיה אם שמוע איז גענוג, איך האב עס יוצא געווען, פרעגט די גמרא פארוואס, מאי שנא עד כאן מצוות קריאה וכוונה דכתיב על לבבך ודברת בם. התם נמי הא כתיב על לבבכם לדבר בם, פארוואס זאל נישט זיין קיין חובת קריאה ווען איך רעד פון די צווייטע פרשה אזוי ווי עס איז דא א חובת קריאה אויף די ערשטע פרשה? ענטפערט די גמרא ווייטער א ענליכע תירוץ ווי פריער אז די ילפותא איז שוין אויסגענוצט, ההוא בדברי תורה כתיב, די צווייטע פרשה וואס רעדט פון לדבר בם, זאגט די תורה פאר דעם ולמדתם אותם את בניכם, פשט איז אז מען רעדט שוין פון לימוד התורה, מען רעדט נישט פון מצוות קריאת שמע, און דארט איז דא א מצוה,

תורה ס'דארף זיין מ'לערנט א משנה מיט א קינד זייער פיין וואס דאס ס'דארף אלץ זיין אזא מין תורה וואס די קינד אליין וועט אננעמען א דרך החיים פון כי היכי דליגרסו בהו ער זאל וויסן אז א איד דארף לעבן מיט די תורה. האמיר געענדיגט די זיבן שיטות די זעקס שיטות יעצט קומט די זיבעטע שיטה די פיינעל שיטה צו אונזער שמועס צו ס'פאדערט זיך כוונת הלב ביי קרישמע און וויפיל אריין אין קרישמע פאדערט זיך כוונת הלב תנו רבנן די רבנן געלערנט א נייע ברייתא מ'זאל נישט צומישט ווערן, זעקס שיטות ביז יעצט, און די זיבעטע שיטה דאס גייט זיין להלכה, און דאס איז די לעצטע שיטה, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, נאר ביי די ערשטע פסוק עד כאן צריכה כוונת הלב, דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר, אז נאר ביי די אמר אמר רבא הלכה כר' מאיר און אזוי פסק'ען מיר אונז אז די כוונת הלב וואס איז מעכב קרישמע איז נאר לגבי די ערשטע פסוק. תניא, א נייע ברייתא, סומכוס אומר, סומכוס זאגט, כל המאריך באחד, א יעדער איינער וואס איז מאריך באחד, איז מאריכין לו ימיו ושנותיו, איז פארמערט מען אים פון הימל ימיו ושנותיו, און באחד איז א צייט וואס א מענטש זאל זיך מתבונן זיין אין גדלות הבורא, דער אייבערשטער איז א קעניג אויף די גאנצע וועלט וכו'. אמר רב אחא בר יעקב ובד' אז די אריכות זאל זיין נאכן ד'. סאו ווי ארטסקרול לערנט איז. די ובד' מיינט נישט צו זאגן גיי זיי מאריך איבער ד', די ד' קומט עפעס שולל זיין, די ד' קומט מיר זאגן אז דו ביסט א גרויסער פרומער און דו ווילסט, די גמרא זאגט א מענטש דארף מאריך זיין באחד, סאו אחד, האסט נאכנישט געזאגט דאס ווארט, יא, אויב דו ווילסט מאריך זיין, ענדיג צו דעם ד', ענדיג צו דעם ד', אחד, און נאכדעם קענסטו טראכטן. צו וכו' קענסט דיך מתבונן זיין. למעשה איז דא דא א גרויסע שמועס וואס הייסט אז א מענטש זאל מאריך זיין בד' אחד, איך האב געזאגט ד' און ס'איז נישט דא מער וואס צו טון, אחד קענסטו אויסציען ביי די ד' וואס איז דא אויסציען, איך האב אמאל געזען פון רבי יענקל קאמינעצקי ער האט א ספר אמת ליעקב אויף מסכת ברכות, איך מיין ער זאגט עס דארט, אז מכאן ראיה אז די אריגינעלע קלאנג פון ד' איז נישט קיין די, ס'איז א טי-עיטש, און א טי-עיטש אחד קען מען שוין אביסל. אביסל מער אויסציען, איך פיר מיך שוין אזוי אסאך יארן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב אשי, ובלבד שלא יחטוף בחי"ת. א מענטש וויל ח ו, ער וויל זייער שטארק מאריך זיין ביי ד', באט ער זאל נישט מוותר זיין אויף אויף אויפן חי"ת, און לפי רשי זעט אויס אז אויב זאג איך עס מיט א חטף, אנדערע זאגן רשי מיינט צו זאגן א שוא, אויב זאג איך עס נישט ריכטיג פארלירט עס די משמעות, מילא א מענטש דארף נאך אלץ זאגן ריכטיג די ווערטער, אזוי אונז גיימיר זען שפעטער אין די גמרא אז ביי קרישמע איז דא א ענין פון דקדוק באותיותיה. דערציילט די גמרא א מעשה, ר' ירמי' הוה יתיב קמיה דרבי חייא בר אבא, חזייה, האט רבי חייא בר אבא געזען אז רבי ירמי' דהוה מאריך טובא, ער האט זייער מאריך געווען ביי קרישמע, מען טרעפט אסאך אינטערעסאנטע גמרות אויף רבי ירמי', אסאך אינטערעסאנטע בעיות, דא האט מען נאך א גמרא איבער רבי ירמי' ווי ס'קומט צו קרישמע פלעגט ער זייער מאריך זיין אמר ליה כיון דאמליכתיה למעלה למטה לארבע רוחות השמים תו לא צריכת דארפסט עס שוין נישט מאריך זיין. סאו דא שטייט צוויי זאכן קודם שטייט דא די ענין פון מאריך זיין באחד די גמרא האט דאך נאכנישט קלאר געזאגט כ'האב עס געזוכט אין רשי האב איך געזעהן טאקע אז רשי דערמאנט עס נישט ביז דא. איז דא איז די ווארט אז א מענטש דארף זיך מתבונן זיין און ממליך זיין דעם אייבערשטן, ד' איז די פיר רוחות וכו', איז דא איז די מקור, נאך א זאך וואס שטייט דא אז מ'קען נישט איבערטרייבן, איז אפילו ווען ס'קומט צו אן ענין ווי ווי מ'מוז זיך מתבונן זיין, זאכן דארפן נאך אלץ האבן א סדר, א מענטש דארף ענדיגן קרישמע, דארף גיין ווייטער, ער דארף דאווענען מיטן ציבור, ער דארף מען דארף כאפן סוף זמן תפילה, מען קען נישט צופיל זיך מתבונן זיין, ס'איז דא א גמרא שפעטער אז איינער וואס איז מדקדק בקרישמע איז מצנן לו גיהנום, אז מען מאכט אים קאלט די גיהנום, איז דער חזון איש האט אמאל געזען ווי איינער איז אזא בריסקער שמע און ער גייט ער ליינט קרישמע מיט די גאנצע נערוון, האט ער אים געזאגט איר ווילט טאקע א קאלטן גיהנום אבער איר ווילט נישט קיין פריזער. זינט זעמיר גייען ווייטער. אמר ר' נתן בר מר עוקבא אמר ר' יהודה. א אינטערעסאנטע גמרא, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען, לאמיר עס פרובירן דורכפארן. על לבבך, בעמידה. ווען דו זאגסט די ווערטער על לבבך ווי די גמרא פארשטייט אין די הוה אמינא איז בעמידה דארף עס זיין שטייעדיג. פרעגט די גמרא על לבבך ווי טרעפט מען עפעס א הלכה על לבבך סלקא דעתך אז עפעס א נייע הלכה אז בעמידה דארף כ אז ביי על לבבך דווקא זאלסטו שטיין עד אלא אימא עד על לבבך בעמידה. ביז א מענטש קומט אן צו די ווערטער על לבבך בעמידה זאל ער שטיין. ס'איז דא נישט דוקא קיין דין אין עמידה אזוי ביי שמונה עשרה דארף מען שטיין. דא איז דא א דין אז א מענטש זאל נישט ארום וואקן. א מענטש א הגם אונז האמיר געהאט אונז האמיר געהאט הלכות פון בית הלל, רשי ברענגט עס, אנהייב אז מען קען ליינען קריאת שמע כל אדם קורא כדרכו, בשכבך ובקומך ובלכתך בדרך מען קען גיין, אבער ס'איז נאך אלץ מצד די כוונה פאדערט זיך נאך אלץ זאל זיין אז ביז על לבבך זאלסטו שטיין אויף איין פלאץ, ווייל אויף איין פלאץ קען א מענטש פאוקעסן. סאו דא דא צוויי וועגן אין די ראשונים וויאזוי צו לערנען, ס'דא וואס לערנען אז דאס גייט איינע פון די זיבן שיטות אונז האמיר אויבן געהאט איז אז די כוונה פאדערט זיך ביז על לבבך, זאג איך דיר יעצט אזוי ווי איך לערן אז איך דארף האבן כוונה, איך דארף האבן פירוש המילות ביז על לבבך, איז דא א נייע הלכה אז עמידה נעמט אוועק פון די כוונה, און ביז על לבבך זאלסטו מכוון זיין, אנדערע לערנען ס'האט נישט קיין שייכות אפילו איך לערן אז מעיקר הדין איז ווי הלכה ווי רבא האט געזאגט הלכה כר' מאיר די כוונה נאר ביז שמע דאס אלעס וויפיל איך פאדער פון דיר זאלסט צולייגן כוונת הלב אבער גיין טון א נעגעטיוו גיין טון א זאך וואס נעמט אוועק כוונה און גיין ווייזן בפועל אז די קרישמע איז ביי דיר א עראי'דיגע זאך איז דא א נייע הלכה פון על לבבך אז דאס גייט אפילו ווייטער ווי ס'איז דא די חובה פון כוונת הלב און איך דארף שטיין אויף איין פלאץ. על לבבך בעמידה מכאן ואילך לא. ורבי יוחנן אמר, כל הפרשה כולה בעמידה, ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, רבי יוחנן גייט ווי זיין שיטה, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אז הלכה כרבי אחא שאמר משום רבי יהודה, סאו רבי יוחנן זאגט דאך קלאר, אז איך לערן אז ס'איז דא א חובה פון כוונת הלב אויף די גאנצע פרשה, זיכער מיר דארפן שטיין, זיכער אז מיר דארפן שטיין אויף איין פלאץ, throughout דארט ווי איך דארף א כוונה, אבער לגבי די ערשטע שיטה אזוי ווי איך האב געזאגט איז נישט מוכרח אז ס'האט צו טון מיט וויפיל כ'לערן כוונת הלב, איך קען לערנען נאך אלץ אז כוונת הלב איז נאר אויף שמע, קיצור, ביז ווי איך לערן אז ס'דא כוונת אז ס'פאדערט זיך כוונת הלב איז זיכער אז איך דארף עס טון בעמידה, וועגן דעם זאגט ר' יוחנן, ואזדא לטעמיה. אז כל הפרשה כולה בעמידה, מה דאך איך דארף כוונת הלב, זיכער איך זאל נישט גיין אנהייבן ארומשפאצירן, זיכער דארף איך שטיין אויף איין פלאץ. אפילו דער וואס לערנט אז די גאנצע כוונה איז נאר ביז אויף שמע, קען נאך אלץ לערנען אז די חיוב פון עמידה איז ביז א עמידה און אונז מיר גייען ווייטער. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט. שמע ישראל ה' אלוקינו, ה' אחד, זו קרישמע של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא איז געזיצן און געלערנט, האט ער. געליינט א קרישמע נאר צו א מינימום, און ווי ס'זעהט אויס האט רבי געלערנט אז די עיקר חובת קרישמע מדאורייתא איז נאר די ערשטע פסוק, אונז האמיר געהאט די ערשטע רש"י אויף די ערשטע עמוד, איז זאגט רש"י דארטן אז די עיקר חיוב קרישמע איז די ערשטע פרשה, על כל פנים דא זעהט אויס אז לויט רבי יהודה, נישט לדינא אבער לויט רבי יהודה, איז דאס געווען די עיקר קרישמע אזוי ווי מיר אונז לערנען. אמר ליה רב לרב חייא. אז לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים רבי מורא'דיגע עבודת התורה פון רבי וואס קומט דא ארויס רבי האט געלערנט ביי משיכיר ווען ס'קומט די זמן קרישמע איז ער שוין געזעצן און געלערנט און ער האט דורך געלערנט דריי שעה די שיעור האט נישט גענומען פינף און פערציג מינוט ער האט געלערנט throughout די גאנצע זמן פון קרישמע. און די תלמידים האבן געטענה'ט, אונז זעהן מיר ווי רבי לערנט פאר דעם גאנצן זמן קרישמע, ווען ליינט ער קרישמע? די גוטע שאלה וואס די תלמידים, אפשר תלמידים זענען אריין ארויס, זיי האבן נישט געהאט די כוחות פונעם רעבן צו זיצן א גאנצן צייט און לערנען, על כל פנים די רבי האט פארגעלערנט רציפות. אמר ליה בר פחתי, דו בן גדולים, בשעה שמעביר. ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים רבי אינמיטן שיעור איז געגאנגען אזוי און דעמאלטס האט ער געזאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד און דא איז די מקור אז ווען מ'ליינט קרישמע זאל מען ארויף לייגן די האנט און אזוי מקבל זיין עול מלכות שמים פרעגט די גמרא חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה איז רבי נאכדעם וואס די תלמידים זענען זיך צעגאנגען, האט רבי איבערגעליינט די קרישמע אדער רבי האט נישט איבערגעליינט די קרישמע? איך בין נישט קלאר צו מ'האלט נאך, פון די גמרא זעט אויס אז מ'רעדט נאך אין זמן קרישמע, און לכאורה איז אביסל אינטערעסאנט פארוואס זאל רבי נישט אז מ'האלט אין זמן קרישמע פארוואס זאל ער נישט נאך וואס בכלל די שאלה אוודאי זאל ער ליינען לכאורה אזא שאלה האט די גמרא מיך זעהט אויס אז מען רעדט אין זמן קרישמע בר קפרא אומר אינו חוזר וגומרה רבי האט נישט איבערגעליינט רבי שמעון בר רבי אומר חוזר וגומרה האט יא איבערגעליינט קרישמע אמר ליה בר קפרא לרבי שלמה בר רבי בשלמא לדידי דאמינא אינו חוזר וגומרה היינו דמהדר רבי אשמעתא דאית בה יציאת מצרים רבי האט פארגעלערנט און יעדן טאג האט ער געטראפן א וועג וויאזוי אריינצוברענגען יציאת מצרים אינעם שיר. א ברסלב'ער וואלט געזאגט אז די רבי האט זיך געפילעוועט אין אמונה. אין יעדן שיר איז ער צוריקגעקומען אז אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, דער אייבערשטער האט זיי גענומען פאר א פאלק. איז יעצט פארשטיי איך פארוואס רבי האט יעדן טאג געוואלט רעדן פון יציאת מצרים, ווייל ער האט געוואלט יוצא זיין מצוות זכירת יציאת מצרים, און אויב ליינט ער נישט איבער,

אינעם שיעור איז אויסגעקומען אז כ'האב יוצא געווען מצוות זכירת יציאת מצרים אין זמן קרישמע, וואלט איך עס ווען נאר געזאגט נאכדעם וואלט איך נישט, קומט אויס אז די בעיא איז געווען צו חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה נאכן זמן קרישמע, לכאורה אלס די ענין אפשר פון כ כקורא בתורה וואס מ'טרעפט אין די משנה, עס איז נאכאלץ דא אן ענין צו זאגן קרישמע יא לא הפסיד כאדם הקורא בתורה, עס איז נאכאלץ דא אן ענין צו לייענען די קרישמע אזוי ווי די תקנה מיט די דריי פרשיות אפילו ס'איז שוין נאך זמן קרישמע. גיימיר ווייטער.

אין די ערשטע פסוק אין קרישמע, מען רעדט פון אונזער שיטה אז די כוונה, אז די כוונה פאדערט זיך נישט מער ווי מער ווי שמע שמע ישראל, אזוי ווי הלכה כרבי, אבער אוודאי די ווערטער, די קריאה דארף ער האבן אויף די גאנצע, עס איז זייער וויכטיג צו געדענקן, ונאנס בשינה מיינט נישט אז מען קען גיין שלאפן נאך השם אחד, עס מיינט אפילו א מענטש איז שוין האלב דרימלדיג אז ער פאוקעסט נישט, אבער ער זאגט נאך אלץ די ווערטער, איז יוצא. אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה, בפסוקא קמא צערן, דו זעסט איך האלט ביים איינשלאפן, ביים ערשטן פסוק זאלסט מיך אויפוועקן, זאלסט ברענגען א טעפל וואסער זאלסט מיך אנגיסן, טפי לא תצערן, מער פון דעם פעלט שוין נישט אויס, ווי לאנג איך זאג די ווערטער, אמר ליה ר' יוסף לר' יוסף בריה דרבה, אבוך היכי עביד, וויאזוי האט דיין טאטע רבה געטון, אמר ליה האט ער אים געזאגט די זעלבע זאך, בפסוקא קמא, ביים ערשטן פסוק הוה קא מצער נפשיה, האט ער זיך מצער געווען, ניין ער מוז אויפזיין ער מוז האבן די גאנצע כוונה, טפי. מער פון דעם לא הוה מצער נפשיה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, פרקדן, א מענטש וואס ליגט אויפן רוקן, מיטן פנים ארויף, איז לא יקרא קרישמע, זאל נישט ליינען אויף אזא וועג קרישמע, ווייל די גאנצע ענין פון קרישמע איז קבלת עול מלכות שמים, און מעשיו קענען זיך נישט סותר זיין צו ווי דיין הארץ איז, בכלל א מענטש ווערט נמשך אחר מעשיו, אז דו ליגסט ווי א מחותן, איז דאס נישט קיין קבלת עול. פרעגט די גמרא מיקרי הוא דלא ליקרי פשט איז א דינן קרישמע איך האב א פראבלעם אז ער קען נישט אזוי מקבל זיין עול מלכות שמים הא מיגנא מצד סתם די פאזישאן וויאזוי ער ליגט איז שפיר דמי איז א גוטע פאזישאן ס'הארט מיך נישט והא רבי יהושע בן לוי לייט אמאן דגני אפרקיד יא איז איז רבי יהושע בן לוי האט געשאלטן איינער וואס ליגט אויפן רוקן, איז ווי ס'זעט אויס פון רשי, רשי לערנט אז אז אז דאס האט מיט כבוד האדם, אז א מענטש ליגט אויפן רוקן, און און אמאל אינמיטן שלאף קען ער צוקומען לידי קישוי אבר, און ס'נישט קיין כבוד א מענטש זאל ליגן אין א אין אזא פאזישאן, פון תוספות, על כל פנים די גליון פון תוספות אין מסכת נדה זעט אויס אז ס'איז אויך א ענין של קדושה אז א מענטש זאל זיך זאל זיך מונע זיין פון ליגן אויף אזא וועג אז ער זאל נישט צוקומען לידי קרי, על כל פנים זעט מען דאך אז ס'איז זייער הארב. צי אלס כבוד האדם צי אלס קדושה אז א מענטש זאל נישט ליגן אויף אזא וועג, ממילא האט דאך עס נישט מיט קרישמע, פארוואס זאגסטו מיר אז דווקא ווען ער ליינט קרישמע האב איך א פראבלעם דערמיט, ענפערט ער אמרי מיגנא כי מצלי שפיר דמי מיקרי אף על גב דמצלי נמי אסור, פשט איז אזוי, ווען א מענטש ליגט אז ער בייגט זיך אביסל איין האט ער שוין עוואוידעד דעם פראבלעם. אבער מיקרי ווען א מענטש ליינט קרישמע אין דעם ער בייגט זיך אליין ער בייגט זיך אביסל איין איז נאכנישט גענוג, אף דמצלי נמי אסור, א מענטש דארף אינגאנצן ליגן אויף זיין זייט, ער דארף ווייזן א הכנעה און אזוי קען ער ליינען קרישמע. פרעגט די גמרא והא ר' יוחנן מצלי וקרי, ר' יוחנן איז יא געליגן ער האט זיך יא לכאורה אביסל איינגעבייגט וקרי און האט יא געליינט קרישמע, ענפערט די גמרא, שאני ר' יוחנן דבעל בשר הוה, ר' יוחנן איז געווען א בעל בשר ממילא איז אים געווען שווער צו ליינען קרי צו ליגן ב א בצידו אויף זיין זייט, ממילא האט ער געמעגט. די די פשט פון דעם איז, אז דא די מקור אז ההכרח לא יגונה, א זאך וואס א מענטש טוט אאוט אוו דעספערעישאן אאו אאוט אוו הכרח איז לא יגונה, פשט איז, ס'איז נישט פשט אז רבי יוחנן איז געווען א אונס און אונס רחמנא פטרא, ס'פאלט אוועק דאס אז אז ס'איז דרך גאווה, אז ער ליגט זיך ווי א מחותן, ער ליגט נישט ווי א מחותן, ער ליגט אזוי ווייל ער האט נישט קיין ברירה, דא זעט מען ר' יוחנן געווען בעל בשר און אונז האבן געהאט ר' יוחנן געווען מורא'דיג שיין פאר ווער ס'געדענקט, די פשט איז אז שיינקייט איז סובדזשעקטיוו, די אלע זאכן האט צוטון לויט וויאזוי ס'ווערט אנגענומען, לויט וויאזוי ס'איז דעמאלטס די סדר, און מ'טרעפט אין די גמרא אנדערע פלעצער אז אמאל האט א בעל בשר געהייסן א שיינער מענטש, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא, צוויי קליינע הוספות פון פריערדיגע שיעורים איז קודם משה טישלער געזאגט זייער אינטערעסאנטע זאך. אז אונז האבן געהאט די גמרא זאגט אויף שמואל אז שמואל האט נישט געוואלט הנאה האבן, יא, אלי א מענטש וואס זאל נישט הנאה האבן זאל נישט הנאה האבן ווי שמואל, שמואל איז זיך אנגעקומען מיט אלע זיינע זאכן אין א שטאט און אזוי האט ער געמאכט שבת, אזוי שמועסט רשי, איז האט משה געזאגט אז מען טרעפט אין די פסוקים פון נ"ך, איך האב נישט געלערנט אינעווענדיג, באט אזוי זאגט ער אז שמואל איז געווען א נזיר, און א נזיר האט דאך אסאך א העכערע דרגה פון טומאה וטהרה, אזוי האט זיך מיטגעברענגט אלע זיינע כלים. האט ער זיך באהיטן פון דאס. ס'איז א אינטערעסאנטע וועג מסביר צו זיין די גמרא, און א שיין פשט פון רב דייטש. האט ער געזאגט, זיי האבן נעכטן גערעדט אז אז אברהם האט געזאגט אז איך בין קעניג איבער די גאנצע וועלט, און שרה האט אויך געמוזט זיין קעניג איבער די גאנצע וועלט, האט ער נאכגעזאגט פאר רב אשלג, אז חתן דומה למלך, יא, א חתן איז א קעניג, אבער ווי לאנג איז ער א קעניג? אזוי לאנג ווי די רעבעצן איז א מלכה, אזוי לאנג איז ער א קעניג.